בעזרת השם יתברך, מסכת ביעא דף י', מ'הייבן אן דף י' עמוד א' אויבן, אלא אי קשיא הא קשיא, איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען, די גמרא האט געפרעגט, געוואלט פרעגן, צוויי סתירות אין בית שמאי און בית הלל, און ר' יוחנן האט געענטפערט, אז מוחלפת השיטה, מ'דארף טאקע פארדרייען די שיטה פון בית שמאי און בית הלל, און די גמרא האט געזאגט ס'קען נישט זיין, אז אויף דעם האט ר' יוחנן געמיינט מוחלפת השיטה, און מילא זוכט יעצט די גמרא אויף וואס איז ארויפגעגאנגען דער תירוץ פון רבי יוחנן פון מוחלפת השיטה, זאגט די גמרא אזוי, די גמרא גייט יעצט ברענגען נאך סתירות אין בית שמאי בית הלל, זאגט די גמרא, מיר האבן געלערנט אין א משנה, דף י א, בית שמאי אומרים, אין נוטלין את העלי לקצב עליו את הבשר, עלי דאס איז א גראבע שטיקל האלץ וואס מען פלעג עס נוצן צו צוהאקן ווייץ, זאגן די בית שמאי אז היות וואס דאס איז געמאכט צו צוהאקן ווייץ איז עס מוקצה און מילא טאר מען דאס נישט נוצן צו שניידן פלייש אויף דעם, ובית הלל מתירין, בית הלל זאגן אז אפילו טאקע עס איז מוקצה פון דעסטוועגן מעג מען שניידן פלייש אויף דעם, אלמא, און ממילא זאגט די גמרא זעהן מיר דא אז גבי שמחת יום טוב בית שמאי לחומרא ובית הלל לקולא, ס'טייטש די גמרא פארשטייט יעצט אז סיי די בית שמאי סיי די בית הלל ביידע אוודאי האלטן אז ס'דא דא א פראבלעם פון מוקצה, נאר וואס דען בית הלל זאגן אפילו טאקע די עלי איז מוקצה, פון דעסטוועגן, אלס שמחת יום טוב, האבן די חכמים מיקל געווען, און זיי לאזן שניידן פלייש אויף דעם. אבער אויב אזוי פרעגט די גמרא ורמינהי, א סתירה, אויף די משנה וואס מ'האט געזען אין די ערשטע משנה פון די מסכתא, השוחט חיה ועוף, בית שמאי וכו', וואס מ'האבן געזען אז בית שמאי זאגן יחפור בדקר ויכסה, און בית הלל זאגן אז מ'זאל נישט גראבן און צודעקן מאכן כיסוי הדם, נאר איידער מען זאל נישט שעכטן, און ווי די גמרא פארשטייט יעצט אז דארט איז אויך בעצם די זעלבע מחלוקת, ס'טייטש אז ביידע די בית שמאי און בית הלל ביידע זענען מודה ס'דא דא א דרבנן'דיגע פראבלעם פון גראבן יום טוב, נאר די בית שמאי גאר איז דער וואס האלט אז שמחת יום טוב איז דוחה די איסור דרבנן, און בית הלל זאגן אז נישט, און ממילא איז לכאורה א סתירה אז אין די משנה דף י א זעהן מיר בית הלל מיקל און בית שמאי מחמיר, און ביי אונזער משנה דף ב' זעהן מיר פארקערט אז בית שמאי מיקל און בית הלל מחמיר, ענטפערט די גמרא, אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה, אויף דעם האט רבי יוחנן געזאגט מוחלפת השיטה, ס'טייטש מ'דארף פארדרייען די משנה אין דף י א אז בית שמאי איז די וואס זאגן אז מ'מעג יא שניידן אויפן עלי און בית הלל זאגן מ'טאר נישט שניידן אויף עלי, פארוואס ווייל בית שמאי איז טאקע מיקל אזוי ווי ביי כיסוי הדם, און בית הלל איז מחמיר ווייל בית שמאי האלט אז שמחת יום טוב שטופט אוועק אן איסור מדרבנן. אזוי וויל די גמרא יעצט זאגן, זאגט די גמרא ממאי, וואס עפעס, דילמא לא היא, אוודאי נישט אזוי, און אוודאי האלט קיינער נישט אז שמחת יום טוב שטופט אוועק א איסור מדרבנן, נאר וואס דען, עד כאן לא קאמרי בית שמאי התם, אלא היכי דאיכא דקר נעוץ, וואס טייטש דארט די סיבה וואס בית שמאי לאזט מאכן כיסוי הדם איז נישט פשט ווייל שמחת יום טוב שטופט אוועק די איסור מדרבנן פון גראבן, נאר ס'רעדט זיך טאקע ביי דקר נעוץ ווי מ'האט געזען די שאוול ליגט שוין אין די ערד, און ממילא סתם אזוי נישט דא א איסור מדרבנן, אבל היכי דליכא דקר נעוץ לא, אבער דא ווען ס'קומט צו די עלי צו די כלי די עלי וואס איז געמאכט צו צוהאקן ווייץ פשט ס'איז א מוקצה איז מוקצה אוודאי נישט קענען קומען א שמחת יום טוב און דאס דוחה זיין און די זעלבע זאך אי נמי עד כאן לא קאמרי בית הלל הכא אלא דאיכא תורת כלי עליו ס'טייטש ווייסט פארוואס די בית הלל לאזט יא נוצן דעם עלי צו שניידן פלייש אויף דעם נישט פשט שמחת יום טוב שטופט אוועק די דרבנן נאר זיי האלטן סתם אזוי אז די עלי וואס פשט ס'איז מוקצה ס'איז א כלי שמלאכתו לאיסור יעדע כלי שמלאכתו לאיסור איז מוקצה, פון דעסט וועגן זאגן די בית הלל כלליות'דיג אז א כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו איז מותר, ס'טייטש די עלי איז מלאכתו לאיסור נארמאל נוצט מען עס צו צוהאקן ווייץ, פון דעסט וועגן א לצורך גופו איז טייטש אז כ'דארף עס נוצן אויף עפעס אנדערש אויף א זאך וואס מען מעג יא, טאקע למשל אויף צו שניידן פלייש, זאגן די בית הלל דארט איז נישט געזאגט געווארן די איסור פון מוקצה, האט גארנישט צו טון מיט שמחת יום טוב, אבל התם לא, אבער קען אוודאי זיין אז ווען ס'קומט צו גראבן צו מאכן כיסוי הדם, דארט האלטן די בית הלל ס'איז יא דא א איסור מדרבנן ווייל ס'דא א חשש אז א מענטש וועט טרעפן אין די ערד גראבע שטיקער ערד, און ממילא העט עס טוחן זיין, דארט האלטן די בית הלל איז דא א איסור מדרבנן, דארט וועלן זיי אוודאי זאגן אז שמחת יום טוב איז נישט דוחה קיין דרבנן, ממילא ווייטער האבן מיר נישט א פלאץ ווי מ'קען תולה זיין אז דאס וואס רבי יוחנן האט געזאגט מוחלפת השיטה אז אויף דעם גייט עס ארויף, און ממילא טרעפט די גמרא א נייע פלאץ, אלא אי קשיא הא קשיא, דאס אז רבי יוחנן זאגט מוחלפת השיטה גייט אויף עפעס אנדערש, מיר האבן געלערנט אין די משנה, דף י"א, בית שמאי אומרים, אין נותנין את העור לפני הדורסן, ס'טייטש אין אמאליגע צייטן, מען האט גע'שחט'ן א בהמה יום טוב, האט מען דאך אפגעשינדט די עור, די הויט האט מען אפגעשינדט, איז מדאורייתא טאר מען אוודאי נישט מעבד זיין אן עור יום טוב צו שבת, מען טאר עס נישט אויסארבעטן, פון דעסט וועגן, בעצם מן התורה, מעג מען נעמען א שטיקל עור, א שטיקל פעל, עס לייגן אויף די ערד דארט וואו מענטשן גייען סתם אזוי אריבער, מענטשן זאלן אריבער גיין דאס וואס ס'ווערט אליין אויסגעארבעט, דאס איז מן התורה נישט אסור, אבער א איסור מדרבנן איז דא, מדרבנן טאר מען נישט אראפלייגן א שטיקל עור ביי א פלאץ וואס מענטשן גייען אריבער, זאגן די בית שמאי טאקע אז אין נותנין את העור לפני הדורסן ס'טייטש מען טאר טאקע נישט אראפלייגן אזא שטיקל עור דארט ווי מענטשן גייען אריבער אלץ איסור מדרבנן, און די זעלבע זאך ולא יגביהנו, די עור איז מוקצה ממילא טאר מען עס נישט אויפהייבן, אלא אם כן יש עליו כזית בשר, נאר טאמער ס'איז דא א כזית פלייש מחובר צום עור, דעמאלטס איז דאך די עיקר די פלייש נישט די עור, און ממילא מעג מען אויפהייבן די עור אגב דעם פלייש, אזוי זאגן די בית שמאי, ובית הלל מתירין, בית הלל זענען ביידע מתיר, ס'טייטש סיי זענען מתיר אראפצולייגן עור ביי א פלאץ ווי מענטשן גייען אריבער, און סיי זענען מתיר אויפצוהייבן דעם עור אפילו ס'איז נישט מחובר צו א שטיקל פלייש, יעצט ווי די גמרא פארשטייט יעצט, פארשטייט די גמרא אז די סיבה וואס די בית הלל איז מתיר, איז ווייל אוודאי האלטן די בית הלל ס'איז דא א פראבלעם ס'איז דא א דרבנן'דיגע פראבלעם, פון דעסט וועגן שמחת יום טוב איז דוחה איסורים מדרבנן, אלמא גבי שמחת יום טוב בית שמאי לחומרא ובית הלל לקולא, ורמינהי כ'וועל דיר א סתירה פרעגן פון אונזער משנה השוחט חיה ועוף ביום טוב אזוי ווי פריערט האט מען געפרעגט אז לכאורה דארט זעט מען פארקערט אז די בית שמאי איז מיקל און די בית הלל איז מחמיר, אמר רבי יוחנן און אויף דעם פרובירט די גמרא צו זאגן אז רבי יוחנן האט געענטפערט אויף דעם אז מוחלפת השיטה אז מען דארף טאקע פארדרייען די צוויי שיטות דא ביי עור און זאגן אז בית הלל איז גאר דער וואס לאזט נישט אויפהייבן די עור און לאזט נישט לייגן די עור ביים דורסן, און בית שמאי לאזט יא, און ממילא וועט נישט זיין קיין סתירה, און אויף דעם ענטפערט די גמרא, און די גמרא שטופט עס אויך אוועק אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט, ממאי זאגט די גמרא, ווער זאגט ס'בכלל דא דא איינער וואס האלט אז שמחת יום טוב שטופט אוועק איסור מדרבנן, דילמא לא היא, עד כאן לא קאמרי בית שמאי התם, אלא היכא דאיכא דקר נעוץ, די סיבה וואס די בית שמאי לאזט אויפגראבן ערד פאר כיסוי הדם איז ווייל ס'איז דא א דקר נעוץ נישט פשט ווייל שמחת יום טוב שטופט אוועק איסור מדרבנן אבל היכא דליכא דקר נעוץ לא אויב דארט איז נישט דא קיין דקר נעוץ אוודאי וועט מען נישט טארן אויפגראבן ערד צו מאכן כיסוי הדם און די זעלבע זאך אי נמי עד כאן לא קאמרי בית הלל הכא אלא דחזי למזגא עלויה וואס טייטש דאס וואס די בית הלל לאזט אראפלייגן עור ביי א פלאץ וואו מענטשן גייען אריבער און ער לאזט אויפהייבן עור איז ווייל ווי נישט ווי ס'איז אויך ראוי צו זיצן אויף די עור נישט נאר צו אויסארבעטן אמאליגע צייטן פלעגט מען זיצן אויף עור דערפאר זאגן די בית הלל ס'איז טאקע נישט דא דא אפילו א דרבנן'דיגע פראבלעם, אבל התם לא, אבער ווען עס קומט צו גראבן, אויפגראבן ערד אויף כיסוי הדם, דארט האלטן די בית הלל איז דא א דרבנן'דיגע פראבלעם, און שמחת יום טוב איז נישט דוחה קיין איסור מדרבנן. איז ווייטער ווייסט מען נישט אויף וואס האט רבי יוחנן גערעדט. נאר וואס דען זאגט די גמרא אלא אי קשיא הא קשיא, איך וועל דיר זאגן אויף וואס. מ'האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין דף י"א עמוד ב', בית שמאי אומרים, אין מסלקין את התריסין ביום טוב, וואס איז דאס תריסין? תריסין, דאס איז א טויער אריינצוגיין אין א געשעפט, וואס די געשעפטלעך וואס מען רעדט דא איז אזא סארט געשעפטל וואס איז נישט מחובר לקרקע, די גאנצע געשעפטל הייסט א כלי, יעצט, די בית שמאי האלטן יש בנין וסתירה בכלים, ס'איז שייך סיי די ענין פון בנין און סיי די ענין פון סותר, פון צונעמען א בנין, אויך ביי כלים, און ממילא בעצם טאר מען נישט צולייגן אדער אראפנעמען עפעס אין די געשעפט מן התורה, פון דעסט וועגן איז דא געוויסע אופנים וואס ווען מען נעמט אראפ די תריסים פון די געשעפט איז מען נאר עובר א איסור מדרבנן, און די בית שמאי האלטן אז ביי די אלע אופנים טאר מען טאקע נישט יום טוב אראפ נעמען די תריסין אפילו אז ס'איז נאר א דרבנן, ובית הלל מתירין אף להחזיר, ס'טייטש די בית הלל, חוץ דעם וואס די בית הלל קריגן זיך אויף די בית שמאי און זיי האלטן אין בנין וסתירה בכלים אז ס'איז נישט דא אזא זאך בנין און סתירה בכלים ממילא סתם אזוי מעג מען ארויף לייגן אראפ נעמען די תריסין פון א געשעפט יום טוב טאמער די געשעפט איז נישט מחובר לקרקע, פון דעסוועגן, בעצם וואלט מען אפשר געזאגט אז אפילו טאקע ס'איז נישט דא קיין פראבלעם פון סתירה, אבער ס'איז דא א פראבלעם פון טירחה, ס'טייטש אראפנעמען די תריס איז טאקע נישט קיין טירחה, ווייל מען נעמט עס אראפ, מען עפנט אויף די געשעפט, אבער צוריק פארמאכן, דארט איז דא א טירחה. פון דעסוועגן זאגן די בית הלל מען מעג. זעהן מיר דא, לכאורה וואס איז די טעם פון די בית הלל אז בית הלל איז מתיר, ווייל זיי האלטן, אלס צורך יום טוב, אלס שמחת יום טוב, מעג מען צוריק לייגן די תריסים, וואס איז די שמחת יום טוב? שמחת יום טוב איז אז טאמער כ'וועל זאגן פאר די מענטשן פון די געשעפטן אז מ'טאר נישט צוריק לייגן די תריסין, וועלן זיי נישט וועלן עפענען, אז זיי וועלן נישט וועלן עפענען וועט נישט זיין קיין שמחת יום טוב, ס'וועט נישט זיין קיין עסן, און ממילא האבן זיי אלעס מתיר געווען. אלמא זעהן מיר דאך דא אז גבי שמחת יום טוב בית שמאי לחומרא בית הלל לקולא, ורמינהי, איז שווער, פון די משנה אין דף ב' השוחט חיה ועוף ביום טוב וואס דארט זעהט מען פארקערט. איז זאגט די גמרא, בשלומא בית שמאי בית שמאי לא קשיא, בית שמאי אבית שמאי קען מען פארענטפערן די סתירה און זאגן אז התם דאיכא דקר נעוץ, הכא ליכא דקר נעוץ. וואס טייטש מען קען זאגן די סיבה טאקע וואס די בית שמאי איז מתיר צו מאכן כיסוי הדם איז נישט ווייל זענען מיקל אז דארט איז א ענין פון שמחת יום טוב, נאר אזוי ווי מען האט פריערט געזאגט, דארט איז טאקע נישט דא קיין איסור מדרבנן, און פארדעם אז ס'איז דקר נעוץ אפילו א דרבנן איז נישט דא, מעג מען אויפגראבן די ערד, מה שאין כן דא האלטן די בית שמאי יש בנין וסתירה בכלים, און ממילא איז דא א איסור מדרבנן. פאר דעם דא לאזן זיי נישט מסלק זיין די תריסים, אלא בית הלל אבית הלל קשיא, אבער פון דעסוועגן איז דא דא א סתירה פון בית הלל אויף בית הלל, ווייל פון איין זייט זעהן מיר דא ביי די חניות ביי די תריסין אז די בית הלל זאגט אז מען מעג אפילו צוריק לייגן די תריסין פארוואס אפילו טאקע ס'איז א גרויסע טרחה אלץ שמחת יום טוב לאזן זיי צוריק לייגן זעהן מיר שמחת יום טוב איז שטערקער ווי א דרבנן און פון די צווייטע זייט זעהט מען ווען ס'קומט צו אויפגראבן די ערד צו מאכן כיסוי הדם, און דארט איז אויך בעצם נאר א איסור מדרבנן, ווייל די בית הלל זענען חושש אז מען וועט טרעפן דארט א גראבע שטיקל ערד און דער מענטש וועט טוחן זיין, פון דעסטוועגן זאגן די בית הלל שמחת יום טוב איז נישט שטערקער פון דעם, און ממילא א סתירה בית הלל אויף בית הלל, און אויף דעם אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה, און ממילא אויף דעם זאגט רבי יוחנן מען דארף טאקע פארדרייען די שיטה פון די בית שמאי בית הלל ביי תריסין, און זאגן אז די בית שמאי איז גאר דער וואס האלט אז מען מעג צוריק לייגן די תריסין, און די בית הלל דער וואס האלט אז מען טאר נישט. און ממילא איז טאקע נישט קיין סתירה, נישט בית שמאי בית שמאי און נישט בית הלל אבית הלל. זאגט די גמרא אי נמי, אין די מסורת הש"ס איז דא גורס דילמא לא היא וואס טייטש דא איז אויך נישט מוכרח צו זאגן אז מוחלפת השיטה, ווייל דא קען מען אויך בעצם פארענטפערן אז עד כאן לא קאמרי בית הלל הכא, אלא משום דאין בנין בכלים ואין סתירה בכלים, און אזוי ווי מ'האט געזען, די בית הילל האלטן ס'נישט דא ביי כלים נישט קיין בנין נישט קיין סתירה, און ממילא טירחא איז אויך נישט דא, ס'איז נישט דא דא קיין שום דרבנן'דיגע פראבלעם, זאגן די בית הלל מעגסט אראפנעמען די תריסים מעגסט צוריקלייגן, אבל התם לא, ווען ס'קומט צו כיסוי הדם, האלטן די בית הלל ס'איז דא ממש א דרבנן'דיגע פראבלעם ס'איז דא א חשש אז א מענטש וועט טרעפן א גראבע שטיקל ערד ער וועט טוחן זיין און דארט זאגן זיי מ'טאר נישט מילא ווייטער איז שוין נישט דא קיינער וואס האלט אז שמחת יום טוב איז שטערקער ווי א דרבנן און ממילא איז נישט קיין סתירה מילא דארף מען טאקע נישט צוקומען צו מוחלפת השיטה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, די פריערדיגע משנה האמיר געזען, וואס טוט זיך ביי א מענטש וואס וויל אראפנעמען די יונים די פייגלעך פונעם שובך לגבי א לייטער אריבערפירן פון איין שובך צום צווייטן, איז די יעצטיגע משנה גייט דן זיין לגבי די יונים אליין, די יונים וואס ליגן דא אינעם שובך זענען בעצם מוקצה, און ממילא וועמיר זען מען דארף דאס צוגרייטן פון פאר יום טוב כדי מען זאל דאס קענען טאקע נעמען יום טוב און שעכטן, זאגט די משנה בית שמאי אומרים לא יטול אלא אם כן נענע מבעוד יום. ס'טייטש ווי אזוי גרייט מען צו די יונים פון פאר יום טוב, מען דארף ממש אנכאפן די יונים וואס מען וויל מארגן שעכטן, און אזוי גרייט מען עס צו אזוי מארגן וועט מען דאס טאקע קענען נעמען און שעכטן און עסן, ובית הלל אומרים, בית הלל זאגן מען דארף עס נישט אנכאפן, נאר עומד ואומר, מען שטעלט זיך אויף פאר יום טוב און מען זאגט, זה וזה אני נוטל, וואס טייטש? די יונים וואס זענען אין דעם שובך, די גיי איך נעמען מארגן און שעכטן, מען דארף עס נישט באטאפן מיט די הענט. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב חנן בר אמי, האט רב חנן בר אמי געזאגט, מחלוקת, די גאנצע מחלוקת דא ביי אונזער משנה צווישן די בית שמאי און בית הלל, צו מען דארף עס טאקע אנטאפן מיט די הענט צו ס'איז גענוג אז מען זאגט זה וזה אני נוטל, דאס איז דווקא בבריכה ראשונה, וואס רש"י זאגט בריכה ראשונה, איז די יונים פלעגן האבן קינדער יעדע חודש פלעגט די יונה לייגן צוויי אייער וואס אין די צוויי אייער איז ארויס א זכר מיט א נקבה אזוי יעדע חודש האט עס געהאט צוויי קינדער דאס האט זיך אנגעהויבן ניסן אין די זומער און עס האט זיך גענדיגט טבת אין די ווינטער איז דאס נישט געווען יעצט בריכה ראשונה דאס איז די ערשטע צוויי קינדער וואס ווערט געבוירן ניסן פאר די יונה איז די מחלוקת צו מען דארף עס אנטאפן צו נישט איז נאר ביי די צוויי פייגלעך פון ניסן פארוואס דבית שמאי סברי גזרינן דילמא אתי לאימלוכי, בית שמאי האבן געהאלטן אז טאמער דער מענטש העט סתם מיט די מויל זאגן פאר יום טוב זה וזה אני נוטל דאס איז נישט גענוג, ווייל מען איז חושש אז יום טוב אליין העט ער ארויף גיין דארט צום שובך, ער העט אנכאפן די ערשטע צוויי יונים פון דעם סיזען פון דעם עונה, און ער העט וועלן אראפנעמען און ער העט צוריק ציען. פארוואס? ווייל ס'איז אלעמאל דא א חשש מ'נעמט צו די ערשטע צוויי קינדער פון די יונה, העט די מאמע די יונה העט אוועק גיין פון דארט, העט אוועק פליען פון דארט זי האט שוין מער נישט קיין קינדער, און ממילא יא געווען א געוויסע קפידה צו האלטן די ערשטע צוויי קינדער דארט, פארדעם זאגן די בית שמאי, טאמער דו ווילסט באמת ניצן די צוויי די ערשטע צוויי גוזלות אויף א סעודת יום טוב, דארפסט עס ממש צוגרייטן מיט די הענט, אזוי בין איך זיכער אז דו האסט עס שוין אנגעכאפט, דו ווייסט וואס דו טוסט, דעמאלטס קען מען זיך טרויען מ'קען זיך פארלאזן אויף דיר אז דו גייסט עס טאקע שעכטן, ובית הלל סברי, בית הלל זאגן ניין, לא גזרינן, מ'איז נישט גוזר. ס'טייטש א מענטש זאגט ער גייט שעכטן די ערשטע צוויי, גלייבט מען אים, דאס הייסט גענוג א גוטע הכנה, און ס'איז טאקע נישט קיין מוקצה. אבל בבריכה שניה, אבער פון די צווייטע בריכה און ווייטער, וואס טייטש פון די קינדער וואס ווערן געבוירן נאכדעם, דברי הכל, אוודאי בית שמאי אויך מודה, אז בעומד ואומר זה וזה אני נוטל סגיא, איז גענוג נאר מיטן מויל צוצוגרייטן, מען דארף נישט באטאפן די גוזלות. פרעגט די גמרא ובית הלל, שוין, מען האט מסביר געווען די מחלוקת בית שמאי בית הלל, אבער בית הלל אליין למה ליה למימר זה וזה אני נוטל, לימא מכאן אני נוטל למחר, וואס טייטש, פארוואס טאקע דארף מען טייטלען מיט די פינגער אויף צוויי פייגלעך און זאגן זה וזה אני נוטל, די צוויי פייגלעך גיי איך מארגן יום טוב עסן, פארוואס איז נישט גענוג אז מען זאל זאגן מכאן אני נוטל? פון דער שובך העב איך מארגן זוכן צוויי פייגלעך טרעפן און דאס העב איך נוצן. און דאס פארשטייט זיך, די סטייטש די גאנצע קשיא פון די גמרא איז געבויט אויף דעם אז יש ברירה, סטייטש ווייל דאס איז קלאר אז מען דארף צוגרייטן בפירוש די צוויי פייגלעך אויף מארגן, מען קען נישט זאגן סתם צוויי פייגלעך פון דער שובך גיי איך נעמען, אבער צוזאמען מיט ברירה, סטייטש פאר יום טוב וועט מען זאגן מכאן אני נוטל, פון דא העב איך מארגן נעמען צוויי פייגלעך, מארגן מ'העט נעמען טאקע צוויי פייגלעך, איז הוברר הדבר למפרע אז די צוויי פייגלעך האב איך געמיינט און דאס זאל זיין גענוג פארוואס האלט די בית הלל מ'דארף זאגן זה וזה זאגט די גמרא וכי תימא אז מ'וועלן זאגן בית הלל לית להו ברירה אז בית הלל האלט נישט קיין ברירה פאר דעם איז נישט גענוג מ'זאגט מכאן מ'דארף זאגן זה וזה מ'דארף ממש טייטלען מיט די פינגער זאגט אבער די גמרא דאס איז נישט אמת ווייל והתנן מ'האמיר געלערנט אין א משנה די משנה זאגט אין אהלות המת בבית ולו פתחים הרבה טאמער א מת שטארבט אין א שטוב און די שטוב האט אסאך טויערן וואס די דין איז חזל האבן געמאכט א תקנה בעצם א שטוב א מענטש א מענטש שטארבט אין א שטוב איז דאך אלעס ליגט אין שטוב ווערט טמא טומאת אוהל נאר וואס ביי א טויער א טויער פון א שטוב איז דא טאמער די טויער איז פארמאכט רעדט מען די משקוף ס'טייטש די טויער ליגט דאך אין א שוועל די שוועל לאמיר זאגן איז דיק א טפח די טיר ליגט פונקט אינמיטן, איז דא די חלק פון די שוועל וואס ליגט אינעווייניג אינעם שטוב, איז דא די חלק פונעם שוועל וואס ליגט נאכן טיר אינדרויסן פון שטוב, איז בעצם די סברה וואלט געזאגט אז וואס ס'ליגט אינעם שטוב, ס'טייטש נאכן טיר אינעם שטוב, דאס איז אינעם אוהל, איז אלעס וואס ליגט אונטער דעם שוועל ווערט טמא, אבער דאס וואס ליגט נאכן טיר, אין די אינדרויסנדיגסטע חלק פון שטוב, טאקע אונטער די שוועל, דא זאל אבער לכאורה נישט טמא ווערן מיט א טומאת אוהל, ווייל ס'איז דא א טיר וואס האקט דיך אפ, פון דעסוועגן האבן חז"ל געזאגט אז היות וואס די מת קען זיין גייט מען ארויסטראגן פון איינע פון די טירן, איז כאילו די טומאה ליגט שוין דארט אויך, ממילא אפילו די טויער איז פארמאכט, איז דא די טומאה אונטער די גאנצע משקוף פונעם טיר, אזוי אזא דרבנן'דיגע טומאה איז דא, זאגט דאך די משנה אז טאקע המת בבית ולו פתחים הרבה, כולם טמאים, אלע טויערן פונעם גאנצן שטוב, אלע זענען טמא, פארוואס? ווייל היות וואס מען האט נאך נישט מחליט געווען וועלכע טויער מען גייט נוצן ארויסצוטראגן די מת, און ממילא גייט די טומאה אריין אין יעדן טיר, וואס איז טאמער נפתח אחד מהן, וואס טייטש ביז יעצט האט מען גערעדט אז אלע טויערן זענען פארמאכט, יעצט איז מען געגאנגען און מען האט געעפנט איינע פון די טויערן, דעמאלטס איז הוא טמא, די טויער וואס איז אפן, דארט איז דא טומאה, וכולן טהורין, ביי אלע אנדערע טויערן, אלע בלייבן יעצט טהור, וואס טייטש די שאלה איז צו אלע ווערן טהור למפרע, צו זיי ווערן טהור מכאן ולהבא, דאס וועט מען באלד זען אין די גמרא, אבער אזוי זאגט די משנה, אז די אפענע טיר דארט איז דא טומאה, ביי אלע אנדערע נישט. זאגט די משנה ווייטער, חשב להוציא באחד מהן, או בחלון שיש בה ארבעה על ארבעה, וואס איז טאמער מען האט נישט געעפנט קיין טיר, מען האט נישט געעפנט קיין פענסטער, נאר דער מענטש, א מענטש וואס לעבט פארשטייט זיך, האט געטראכט, דער מת דא גיי איך ארויסטראגן פון די און די טיר, אדער פון די און די פענסטער, א פענסטער וואס איז ד' על ד' טפחים, קען מען אויך ארויסטראגן א מת פון דארט, איז דעמאלטס ברגע וואס דער מענטש דער באלעבאס אין שטוב האט אזא מחשבה, איז מצלת על כל הפתחים כולם, איז דאס ראטעוועט אז אלע אנדערע טויערן, חוץ פון די טויער וואס מען האט געטראכט אויף דעם, אלע בלייבן טהור, פארוואס ווייל ווי נישט ווי די טומאה קומט נאר אן צו די טויער אדער די פענסטער וואס פון דארט האב איך געוואלט ארויסטראגן די מת. זאגט יעצט די משנה א מחלוקת בית שמאי ובית הלל, בית שמאי אומרים והוא שחישב להוציא עד שלא ימות המת, בית שמאי האלטן דאס מען האט יעצט געזען אז חישב להוציא באחד מהם איז ראטעוועט עס אלע אנדערע, דאס איז ווען מען האט געטראכט ווען די מת האט נאך געלעבט, וואס טייטש די מת האט נאך געלעבט? די באלעבאס אין שטוב האט געטראכט די מענטש גייט יעצט שטארבן, איז ווען ער שטארבט גיי איך אים ארויסטראגן פון יענע און יענע טיר, דעמאלטס העלפט זיין מחשבה אז טאקע אונטער יענע און יענע טיר איז דא טומאה, און אלע אנדערע טירן איז נישט דא קיין טומאה, אבער וואס איז טאמער נאך דער מענטש איז געשטארבן טראכט דער באלעבאס אזוי, דעמאלטס העלפט נישט, ובית הלל אומרים אף משימות המת, בית הלל זאגן אזא סארט מחשבה העלפט אפילו נאכדעם וואס דער מענטש איז געשטארבן, יעצט די גמרא פארשטייט יעצט וואס איז די מחלוקת דא צווישן בית שמאי ובית הלל, די מחלוקת איז צו יש ברירה צו אין ברירה, אז די בית שמאי האלטן אין ברירה, נישט דא אזא זאך ברירה. און במילא, טאמער א מענטש וויל ראטעווען אלע טויערן, מוז ער האבן אזא סארט מחשבה ווען דער מענטש לעבט נאך. דער מענטש לעבט נאך טראכט ער אז ווען דער מענטש שטארבט גיי איך ארויסטראגן פון יענע טיר, דעמאלטס טאקע ווען דער מענטש שטארבט איז נאר ביי יענע טיר איז דא א טומאה אלע אנדערע טירן זענען טהור. אבער וואס איז טאמער נאך דער מענטש איז געשטארבן טראכט דער בעל הבית א מחשבה, העלפט שוין גארנישט, פארוואס? ווייל ברגע וואס דער מענטש איז געשטארבן, אלע טויערן זענען טמא געווארן, אלע כלים וואס זענען געלעגן אונטער אלע משקופים אונטער אלע שוועלן פון אלע טויערן זענען אויך טמא געווארן, מען קען נישט יעצט מיט ברירה צוריק מטהר זיין די כלים, צוריק איז נישט דא, און פאר דעם העלפט נישט יעצט קיין מחשבות. מה שאין כן די בית הלל האלטן אז יש ברירה, און ממילא אז יש ברירה העלפט א מחשבה יעצט אויך. און ווי רש"י לייגט צו, אויב אזוי קומט אויס אז די זעלבע מחלוקת בית שמאי און בית הלל איז אויך דא נישט נאר ביי חישב, נאר טאקע ווען מען האט געעפנט א טיר. א שטוב לאמיר זאגן וואס האט צען טויערן, און מען עפנט א טיר נאכדעם וואס א מענטש שטארבט, לויט די בית שמאי, פיין, האסט געעפנט די טיר, מכאן ולהבא, טאקע נאר די טיר העט זיין דארט טומאה אלע אנדערע נישט, אבער די אלעס איז געווען ביז יעצט, טייטש ווען אלע טוירן זענען געווען פארמאכט איז ווי נישט ווי די טומאה אנגעקומען איבעראל, און ממילא קען מען נישט יעצט צוריק דרייען א רעדל, מה שאין כן די בית הלל האלט יש ברירה, ניין? א שטוב וואס האט צען טוירן וואס אלע זענען פארמאכט איז אנפאנג טאקע דא טומאה איבעראל, אבער ברגע וואס מען עפנט איינע פון די טוירן, הוברר הדבר למפרע אז פון דארט גייט די מת ארויסגיין, און טאקע אלע אנדערע טוירן זענען נישט אפן, ווערן ניצול, די טומאה גייט אוועק פון דארט, ס'ווערט נתברר אז די כלים זענען קיינמאל נישט טמא געווארן, על כל פנים זעהן מיר אז בית הלל האלט ברירה און בית שמאי האלט נישט קיין ברירה, און ממילא על כל פנים איז צוריק שווער ביי אונזער סוגיא, טאמער די בית הלל האלט טאקע ברירה, פארוואס זאגט ער ביי אונזער משנה אז מען דארף זאגן זה וזה אני נוטל, לכאורה וואלט מען אויך געקענט זאגן מכאן אני נוטל, און מארגן ווען מען נעמט די צוויי פייגלעך וועט נתברר ווערן למפרע וואס ער האט געמיינט, זאגט אבער די גמרא ניין, ס'מוז נישט זיין, ס'קען אוודאי זיין אז די בית הלל האלטן אין ברירה, נאר וואס? די סיבה טאקע וואס די בית הלל האלט אז ס'העלפט א מחשבה שפעטער אויכעט איז הא איתמר עלה אמר רבה לטהר את הפתחים מכאן ולהבא וכן אמר רבי אושעיא לטהר את הפתחים מכאן ולהבא מכאן ולהבא אין למפרע לא וואס טייטש דאס די בית הלל זאגט ס'העלפט א מחשבה און בית שמאי זאגן ס'העלפט נישט קיין מחשבה נאר טאמער מ'האט עס געטראכט ווען די מת האט נאך געלעבט מ'רעדט נישט למפרע למפרע איז נישט דא אזא זאך ס'טייטש אוואדע טאמער ס'איז געלעגן כלים אונטער א משקוף און ס'איז טמא געווארן קענסט נישט שפעטער מיט ברירה זאגן אז עס איז קיינמאל נישט טמא געווען, פארוואס ווייל אין ברירה? נאר וואס, וואס די מחלוקת בית שמאי בית הלל איז, בית הלל האלטן אז א מחשבה איז גאר א שטארקע זאך, און במילא, מיט א מחשבה אליין קען א מענטש טראכטן, אפילו איך טוה נישט גארנישט בפועל, א מענטש טראכט, די מת גיי איך ארויסטראגן פון די און די טיר, איז צוריק איז גארנישט, צוריק גייט א קאזע, אלע אנדערע טויערן, אלע כלים וואס איז געווען דארט בלייבן טמא, אבער פון יעצט און ווייטער, זאג איך אז די מחשבה איז גענוג, און במילא טאקע נאר די טיר איז טמא מכאן ולהבא, אלע אנדערע טויערן זענען טהור מכאן ולהבא, בית שמאי זאגן ס'איז נישט גענוג, א מחשבה איז נישט גענוג, מ'דארף טון א מעשה, מ'דארף עפענען א טיר, א מחשבה איז נישט גענוג, און במילא על כל פנים, ווייטער אז יעדער איינער האלט אין ברירה, איז שוין נישט שווער אויף אונזער משנה, פארוואס דער בית הלל זאגט מ'דארף זאגן זה וזה אני נוטל, פארוואס? ווייל אז אין ברירה דארף מען טאקע אנטייטלען אויף די פייגלעך וואס מ'וויל נעמען, רבא אמר, זאגט די גמרא רבא זאגט א צווייטע תירוץ. זאגט רבא לעולם למפרע, ס'טייטש קען אוודאי זיין אז דער בית הלל האלט יש ברירה, און בית הלל זאגט טאקע אז ווען איינער טראכט זיך ארויסטראגן א מת פון די טיר איז למפרע ווערן אלע אנדערע טויערן טהור, איי אויב אזוי אויב ס'איז יש ברירה פארוואס דא דארף מען זאגן זה וזה אני נוטל, ס'איז נישט גענוג אז מ'זאגט מכאן אני נוטל, והכא היינו טעמא, דילמא, מטלטל ושביק מטלטל ושביק, וקא מטלטל מידי דלא חזי ליה, זאגט רבא מורא'דיג, לאמיר שוין זאגן מ'זאגט דא ברירה, שוין, א מענטש וועט מיט ברירה זאגן מכאן אני נוטל, פון די שובך גיי איך מארגן נעמען צוויי פייגלעך. ס'קומט מארגן יום טוב אינדערפרי, דער מענטש קריכט ארויף אויפן לייטער, ער גייט צום שובך, און הייבט אן זוכן צוויי פייגלעך צו נעמען. הייבט אויף די פייגל, הייבט אויף די פייגל, נע, דאס געפעלט אים נישט, די אנדערע געפעלט אים נישט, ביז ער קומט אן צו די צוויי פייגלעך וואס דאס געפעלט אים. קומט אויס, מיט ברירה זאגט מען יעצט אז הוברר הדבר למפרע, אז די לעצטע צוויי פייגלעך וואס דאס האט ער צום סוף גענומען, דאס איז די פייגלעך וואס ער האט צוגעגרייט. קומט אויס אלע אנדערע פייגלעך וואס ער האט פארטאפט ביז יעצט, איז סתם געווען מוקצה, האט ער עובר געווען אויף מוקצה. און דערפאר זאגן די בית הלל, אז ס'איז נישט גענוג אז מען זאגט מכאן אני נוטל, נאר מען דארף ממש אנטייטלען און ווייזן וועלכע צוויי מען מיינט, כדי טאקע מען זאל נישט עובר זיין אויף מוקצה. פרעגט אבער די גמרא והא אמרת, בעומד ואומר, זה וזה אני נוטל סגי. ס'טייטש בית הלל דארפן דאך נישט מען זאל באטאפן מיט די פינגערס, באטאפן מיט די הענט די פייגלעך, נאר מען זאל זאגן די צוויי פייגלעך. קומט דאך אויס אז דער מענטש למעשה האט קיינמאל נישט אנגעטאפט די פייגלעך, קען זיין טאקע אפילו אז ער וועט זאגן זה וזה אני נוטל, ער וועט אויפשטיין יום טוב אינדערפרי, ער וועט אנטאפן די פייגלעך ער וועט דערזעהן די פייגלעך זענען מאגער צו וואס ער וויל בעסערע און ער וועט ווייטער טוישן ער וועט ווייטער עובר זיין אויף מוקצה וואס העלפט די זה וזה אני נוטל ענטפערט די גמרא ניין ווייל הני מילי מערב יום טוב וואס טייטש אז ערב יום טוב זאגט ער זה וזה אני נוטל ווייסט ער זייער גוט אז יום טוב ווען ער קריכט ארויף דארט צום שובך מוז ער נעמען זה וזה די צוויי וואס ער האט צוגעגרייט ווייל אלע אנדערע זענען נישט צוגעגרייט אבל ביום טוב אסור טאמער א מענטש וועט אבער זאגן מכאן אני נוטל דעמאלטס קומט אויס א פראבלעם ווייל יום טוב אליין וועט ער ארויף קריכן ער וועט זוכן צוויי דזימנין דמשתכחי שמנים כחושים וכחושים שמנים, ער וועט אנקומען למעשה און ער האט נישט צוגעגרייט פונקטליך צוויי ער האט געזאגט מכאן פון דא וועט ער נעמען צוויי, זעהט ער יום טוב די די צוויי זענען גראב די צוויי זענען דין ער טאפט ארום וקא מטלטל מידי דלא חזי ליה, קומט אויס ער האט מטלטל געווען מוקצה, און דערפאר דארף מען זאגן זה וזה אני נוטל מ'דארף טייטלען מיט די פינגער וועלכע צוויי מ'גייט נעמען יום טוב, זאגט גמרא אי נמי, נאך א תירוץ ס'טייטש אז אוודאי האלטן טאקע די בית הלל יש ברירה, נאר פארוואס קען מען נישט זאגן מכאן אני נוטל ווייל זימנין דמשתכחי כולהו כחושים ושביק ליה ואתא לאמנועי משמחת יום טוב, טאמער זאגט ער מכאן אני נוטל, ערגעץ ווי פון די שובך וועל איך נעמען צוויי, ער האט נישט געקוקט ער האט נישט מעיין געווען וועלכע עפעס וועל איך שוין נעמען יום טוב, קען זיין יום טוב וועט ער ארויף גיין, ער וועט קוקן אויף די אלע פייגלעך, ער וועט זען די אלע פייגלעך זענען אויסגעמאגערט ער וועט מחליט זיין, ווייסט וואס, כ'גיי נישט עסן פייגלעך כ'גיי נישט עסן קיין פלייש דעם יום טוב, ער וועט נישט האבן קיין שמחת יום טוב, דערפאר זאגן די בית הלל מ'מוז זאגן זה וזה אני נוטל, ער זאל אנטייטלען פונקטליך וועלכע צוויי ער וועט נעמען, ס'איז קודם כל ער וועט משים לב זיין וועלכע צוויי זיי זענען, יעצט אינעם יום טוב, וועט ער בכלל נישט קוקן אויף די אנדערע זעהן וועלכע גראב וועלכע דין, ער וועט נעמען די צוויי וואס ער האט צוגעגרייט, און פאר דעם טאקע דארף מען זיך באנוצן מיט אזא סארט לשון. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, די משנה דא איז ממשיך דן צו זיין לגבי א שובך וואס א מענטש גרייט צו פייגלעך דארט פון פאר יום טוב, נאר וואס זאגט די משנה זימן שחורים ומצא לבנים, דער מענטש פאר יום טוב האט צוגעגרייט פייגלעך דאס גייט ער שעכטן מארגן, שווארצע פייגלעך, יום טוב אינדערפרי שטייט ער אויף, ער זעט דארט ווייסע פייגלעך אנשטאטס דעם, אדער לבנים, ומצא שחורים, א מענטש צוגעגרייט ווייסע ער טרעפט שווארצע, אדער שניים, ומצא שלושה, א מענטש האט צוגעגרייט צוויי פייגלעך ס'טייטש אין די שובך איז געווען צוויי פייגלעך, שטייט אויף יום טוב צופרי איז דא דארט דריי, איז די דין ביי די אלע דריי ציורים אסורים, מען טאר נישט יעצט עסן יום טוב פון די פייגלעך, פארוואס די ערשטע צוויי ציורים איז פשוט, ער האט צוגעגרייט שווארצע דא דא ווייסע ס'נישט די זעלבע פייגלעך, און במילא איז עס מוקצה, און די זעלבע זאך, טאמער ס'איז געווען דא צוויי פאר יום טוב און יעצט איז דא דא דריי, איז פשט ס'איז אויך דא דא אריינגעמישט א מוקצה'דיגע פייגל, ממילא יום טוב טאר מען פון זיי נישט נוצן. זאגט די משנה ווייטער, שלושה ומצא שניים מותרים, טאמער ס'איז געווען דריי פייגלעך דארט פאר יום טוב יעצט איז נאר דא צוויי, דעמאלטס איז מותר, מען מעג נעמען פון די צוויי, פארוואס? ווייל מען זאגט אז אוודאי איינס איז אוועקגעפלויגן אבער די אנדערע צוויי זענען די זעלבע צוויי וואס איז געווען דא פאר יום טוב, און ממילא מעג מען דאס שעכטן און עסן יום טוב. ווייטער זאגט די משנה, בתוך הקן, ומצא לפני הקן, ס'טייטש, ס'איז געווען פארן קען איז אויך געווען אזא קליינע שאפעלע וואס האט זיך ארויסגעשטעקט וואס די פייגלעך פלעגן ארויסקומען דארט כאפן לופט איז טאמער פאר יום טוב זענען זיי געווען אינעם קען און יעצט קומט ער יום טוב ער זעט זענען דארט אינדרויסן אסורים טאר מען נישט עסן די פייגלעך פארוואס ווייל ווייטער מען זאגט מסתמא די פייגלעך קומען פון די פרעמד ס'איז נישט די זעלבע פייגלעך ממילא איז עס מוקצה אבער ואם אין שם אלא הם הרי אלו מותרים טאמער ס'איז נישטא קיין אנדערע פייגלעך אין געגנט זאגט מען אוודאי איז דאס די זעלבע פייגלעך און ממילא מעג מען דאס יא נוצן זאגט די הייליגע גמרא אויף די ערשטע דין פון די משנה שחורים לבנים לבנים שחורים זאגט די גמרא פשיטא פארשטייט זיך אז ס'איז נישט די זעלבע פייגלעך איז עס מוקצה? ענטפערט די גמרא אמר רבה, הכא במאי עסקינן כגון שזימן שחורים ולבנים, והשכים ומצא שחורים במקום לבנים ולבנים במקום שחורים, ס'טייטש ער האט געהאט א שובך מיט אזעלכע צוויי קינים, און איינס איז געווען שווארצע און די אנדערע געווען ווייסע, און ער האט ביידע צוגעגרייט אז מארגן וויל ער עסן ביידע, ער שטייט אויף יום טוב אינדערפרי זעהט ער אז די שווארצע זענען אריינגעגאנגען צו די ווייסע, און די ווייסע זענען ביי די שווארצע ס'טייטש דארט אין די קען וואס איז געווען שווארצע איז יעצט ווייס און די קען וואס איז געווען ווייס איז יעצט שווארץ, ממילא מהו דתימא וואלט איך אפשר געמיינט אז הני אינהו נינהו ואתהפוכי אתהפוך, וואלט איך אפשר געמיינט אז די זעלבע פייגלעך וואס זענען געווען שווארץ אין די לינקע קען לאמיר זאגן זיי זענען אריין צו די רעכטע, און די רעכטע איז אריין צו די לינקע אבער ס'איז ווייטער די זעלבע פייגלעך, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אין די משנה אז מ'זאגט נישט אזוי, נאר מ'זאגט הנך אזדו לעלמא, והני אחריני נינהו, ס'טייטש די שווארצע און די ווייסע פון נעכטן זענען מער נישט דא דא, די שווארצע און ווייסע פון היינט זענען נייע פייגלעך אינגאנצן, אזוי זאגט מען, און ממילא איז עס מוקצה טאר מען דאס נישט נוצן, זאגט די גמרא לכאורה, לימא מסייע ליה לר' חנינא, לכאורה פון דא איז א ראיה צו ר' חנינא, וועלכע ר' חנינא? דאמר ר' חנינא, רוב וקרוב הלך אחר הרוב, וואס טייטש ס'דא צוויי כוחות וואס מיט דעם קען מען פושט זיין ספיקות, ס'דא א כח וואס טייטש א רוב, א מענטש האט א ספק ווי באלאנגט א געוויסע חפץ זאגט מען אוודאי קומט עס פון די רוב, שפעטער איז אויך דא א ענין פון קרוב, ס'טייטש אז א מענטש האט א חפץ און ווייסט נישט ווי ס'קומט קען מען גיין צו די נענטסטע פלאץ מ'קען זאגן ס'קומט אוודאי פון די נענטערע פלאץ ווי איידער פון די ווייטערע פלאץ, איז ר' חנינא זאגט אז ווען ס'דא א סתירה צווישן רוב מיט קרוב גייט מען נאכן רוב, ס'טייטש רוב איז שטערקער פון קרוב, און ממילא דא אויך לכאורה, אז מען זעהט אז ס'איז דא דא שווארצע פייגלעך מיט ווייסע פייגלעך, און אזוי ווי מען האט געזעהן זיי האבן זיך געטוישט, אז די שווארצע זענען ווי די ווייסע זענען געווען נעכטן און די ווייסע זענען ווי די שווארצע זענען געווען נעכטן, האמיר געזעהן מען קען זאגן צוויי זאכן, איין זאך קען מען זאגן אז די שווארצע און די ווייסע זענען נישט די זעלבע שווארצע ווייסע פון נעכטן, נאר ביידע זענען פון די פרעמד, און ממילא איז אלץ מוקצה, אדער מען קען זאגן ניין, אז די שווארצע זענען געגאנגען צו די ווייסע, די ווייסע זענען געגאנגען צו די שווארצע אבער עס איז די זעלבע פייגלעך. טאמער מען זאגט ווי די ערשטע צד, אז די שווארצע איז נישט די זעלבע פון נעכטן, די ווייסע איז נישט די זעלבע פון נעכטן, איז פשט מען גייט דא מיט רוב. פארוואס? ווייל רוב פייגלעך פון די וועלט זענען נישט דא אין דעם שובך, און ממילא, נעכטן איז געווען דא שווארצע, יעצט איז דא דא ווייסע, גיי איך נישט מיט גארנישט, איך גיי מיט רוב. רוב ווייסע פייגלעך קומען נישט פון דא, און במילא די ווייסע פייגלעך זאג איך אויך ס'קומט פונעם רוב, ס'קומט פון אינדרויסן פון די ביימער, אדער קען מען זאגן ניין, מ'גייט מיט קרוב, קרוב איז פשט, דא אין דעם קען איז געווען שווארצע אין דעם קען איז געווען ווייסע, זאג איך אז די ווייסע פון דא געקומען פון די נענסטע פלאץ ס'טייטש געקומען פון די קען דערנעבן, און פון דאס אז מ'זעט אז ביי אונזער משנה די משנה זאגט אונז אז מ'זאגט נישט אז די שווארצע און די ווייסע האבן זיך געטוישט, נאר מ'זאגט ס'איז נייע פייגלעך אינגאנצן, זעהן מיר אז רוב איז שטערקער פון קרוב, און ממילא איז א ראיה צו ר' חנינא. זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, כדאמר אביי, בדף, וועלן מיר זעהן אין קומענדיגע בלאט אז אביי זאגט אויף א פלאץ אז אין פראנט פונעם שובך איז דא א דף, דף איז געווען אמאל האט מען געבויט אין פראנט פונעם שובך אזא גרויסע שאפע, כדי אנדערע פייגלעך זאלן קענען דארט אהין קומען, וואס די דרך איז געווען די פייגלעך האבן זיך געדרייט אויפן דף, זיי האבן נישט געוואלט אריינגיין אינעם שובך, פארוואס ווייל די פייגלעך זענען געווען אין די שובך, האבן ארויסגערודפט אלע נייע פייגלעך, זיי האבן נישט געלאזט אריין סתם פייגלעך, און ממילא אויף די דף האבן זיך געדרייט סתם פרעמדע פייגלעך, און ווען די פייגלעך פון די שובך זענען אוועקגעפלויגן, פלעגן זיי אריינלויפן אינעם שובך. איז דא זאגט די גמרא הכא נמי בדף, וואס טייטש אונזער משנה רעדט זיך טאקע אז ס'דא אזא דף, אזא ברעט, און ממילא אפילו אין די נאנט איז אויך דא פרעמדע פייגלעך, פארדעם קענסט נישט קיין ראיה ברענגען מען גייט מיטן רוב, פארוואס? ווייל ס'קען זיין מען גייט טאקע מיטן קרוב, אבער ווער זאגט קרוב מיינט די קען דערנעבן, קען זיין קרוב מיינט די דף דערנעבן, ס'טייטש, נעכטן איז געווען דא שווארצע פייגלעך אין די רעכטע, ווייסע פייגלעך אין די לינקע, ווער זאגט זיי האבן זיך געטוישט? קען זיין מ'גייט טאקע מיט קרוב אבער די שווארצע פון נעכטן זענען מער נישט דא, די ווייסע פון נעכטן זענען מער נישט דא, און די נייע שווארצע און ווייסע קומען פון די דף וואס דאס איז אויך נאנט, און ממילא נישט קיין ראיה מ'גייט מיטן רוב ווען ס'איז דא א קרוב. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה, שניים ומצא שלושה אסורין, אז נעכטן איז געווען צוויי יעצט איז דא דריי, זענען די פייגלעך מוקצה, מען טאר זיי נישט עסן יום טוב, איז די גמרא מסביר די טעם, ווייל ממה נפשך, אי אחריני נינהו, הא אחריני נינהו, ס'טייטש טאמער די נעכטיגע צוויי זענען אינגאנצן אוועק געפלויגן, און די דריי זענען ניי אינגאנצן פארשטייט זיך ס'איז מוקצה, ואי לא אחריני נינהו לאמיר זאגן ס'איז נישט ניי אינגאנצן, נאר נעכטן איז געווען צוויי, די זעלבע צוויי זענען נאך דא נאר ס'איז צוגעקומען א דריטע, הא איכא חד דמערב בהו, ווי נישט ווי איז דא א דריטע וואס איז אויסגעמישט דא און די דריטע איז מוקצה, דערפאר האט די משנה געזאגט מען טאר זיי נישט נוצן, זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין משנה, שלושה ומצא שניים מותרין, טאמער נעכטן געווען דריי יעצט איז דא צוויי, מעג מען עסן די צוויי? פארוואס ווייל מ'זאגט די צוויי זענען אויך דא געווען נעכטן. זאגט די גמרא טאקע מאי טעמא וואס איז די טעם ווייל הני אינהו נינהו וחד מינייהו אזל לעלמא, ס'טייטש די זעלבע צוויי וואס איז דא געווען דא נעכטן און די דריטע איז אוועקגעפלויגן. פרעגט די גמרא לימא מתניתין רבי ולא רבנן, קען מען דען זאגן אונזער משנה גייט ווי רבי נישט ווי די חכמים, ס'טייטש מ'וועט זען ס'איז דא א מחלוקת רבי און חכמים, און די דין איז יחיד ורבים הלכה כרבים ס'טייטש די הלכה איז די חכמים, און אונזער משנה איז א סתם משנה, קען מען נישט איינזעצן אונזער משנה ווי רבי. און לכאורה קומט אויס אונזער משנה פונקט ווי רבי, וועלכע רבי און חכמים? דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא רעדט דארט פון מעשר שני געלט, וואס אמאליגע צייטן האט מען געדארפט מפריש זיין מעשר שני, טאמער מען האט נישט געהאט קיין צייט, אדער מען האט נישט געקענט ארויפטראגן די פירות קיין ארץ ישראל, האט מען עס געקענט אויסלייזן אויף געלט, און מיט די געלט איז מען געגאנגען צו ירושלים און געקויפט פירות, יעצט דא רעדט זיך איינער האט אוועק געלייגט מעשר שני געלט, הניח מנה, ער נעמט א מנה מעשר שני געלט און לייגט עס אוועק אין א קאסטן, ומצא מאתים, ער קומט צוריק א חודש צוויי שפעטער, זעהט ער ס'איז געדאפלט, די געלט איז געדאפלט, ער האט געלייגט א מנה, יעצט זעהט ער דא מאתים, איז די דין איז, זאגט רבי חולין ומעשר שני מעורבין זה בזה, דברי רבי, זאגט רבי, וואס איז די פראבלעם, די מנה וואס דו האסט געלייגט דא מעשר שני, דאס איז נאך אלץ דא, די אנדערע מנה, דאס איז אוודאי חולין'דיג, און ממילא איז אויסגעמישט דא חולין'דיגע געלט מיט מעשר שני געלט, איז רש"י זאגט וואס מען טוט, מען פירט אריבער די קדושה פון איינס אויפן צווייטן, מען טראגט צו ירושלים, טייטש, רבי האט נישט קיין פראבלעם מיט דעם. וחכמים אומרים, חכמים זאגן ניין. הכל חולין, זאגן די חכמים, די דרך פון א מענטש איז ער מישט נישט אויס מעשר שני מיט חולין, און ממילא דו האסט אריינגעלייגט דא א מנה, יעצט טרעפסטו דא מאתים, איז פשט ס'איז אנדערע געלט אינגאנצן ס'איז נישט די זעלבע געלט, די מנה וואס דו האסט אריינגעלייגט כ'ווייס נישט וואס איז געשען מיט דעם, דו האסט עס ארויסגענומען כנראה האסט פארגעסן, אבער די מאתים וואס ליגט דא איז ממש אינגאנצן חולין'דיג, אזוי זאגן די חכמים. זאגט די ברייתא ווייטער, די זעלבע זאך פארקערט, הניח מאתים ומצא מנה, ער האט אריינגעלייגט צוויי מנות, יעצט טרעפט ער נאר איין מנה, איז די דין איז, מנה מונח ומנה מוטל דברי רבי, זאגט רבי, מסתמא האסט טאקע אריינגעלייגט מאתים, איינס האסטו שוין ארויסגענומען, די אנדערע ליגט דא, ס'טייטש דאס וואס ליגט דא איז אוודאי מעשר שני'דיג, וחכמים אומרים, חכמים זאגן ניין, הכל חולין, א מענטש טיילט נישט אפ שיידט נישט אפ מעשר שני געלט ער צעטיילט עס נישט אויף צוויי, און ממילא אז דו טרעפסט דא נאר איין מנה און דו האסט אריינגעלייגט דא צוויי מנה, איך ווייס נישט וואס איז געשען מיט דיין צוויי מנה, אדער האסטו גענומען די גאנצע צו ירושלים אדער עס איז פארלוירן געגאנגען, אבער די מנה וואס ליגט דא איז חולין'דיג. יעצט לכאורה, ביי אונז אין משנה זעהן מיר, אז ווען איינער האט געהאט דריי גוזלות און ער שטייט אויף יום טוב אינדערפרי און ער זעהט נאר צוויי, זאגט די משנה, די צוויי וואס איז דא דא, איז די זעלבע צוויי פון נעכטן און איינס אוועקגעפלויגן. לכאורה, לויט די חכמים, זאגט מען נישט אזוי, ווייל לויט די חכמים זאגט מען, אז טאמער ס'איז געווען דא נעכטן דריי, יעצט טרעפסטו צוויי, אז ס'איז צוויי נייע אינגאנצן. איז לכאורה אונזער משנה גייט כשיטת רבי, זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא רבנן, הא איתמר עלה, ס'טייטש אויף אונזער משנה האט מען געזען אז ר' יוחנן און ר' אלעזר זענען מסביר וויאזוי אונזער משנה שטימט כשיטת חכמים, דאמרי תרוייהו, ס'טייטש סיי ר' יוחנן און סיי ר' אלעזר האבן געזאגט אז שאני גוזלות הואיל ועשויין לדדות, וואס שטעלסטו צו מטבעות צו גוזלות, גוזלות פליען, זיי קענען אליין פליען, און ממילא, נעכטן געווען דריי, יעצט איז נאר דא צוויי, יא, איינס איז אוועקגעפלויגן אפילו די חכמים זענען מסכים דערצו, מה שאין כן מטבעות, מטבעות פליען נישט, און במילא זאגן די חכמים אז נעכטן דא געווען דריי און היינט איז צוויי, אדער נעכטן געווען צוויי און היינט איז איינס, איז נישט דא אזא זאך א מענטש האט אראפגענומען א האלבע, אוודאי ווען ער וואלט גענומען וואלט ער גענומען די גאנצע, און ממילא מוז מען טאקע זאגן אז ס'איז אנדערע מטבעות פון נעכטן, און ממילא איז אנדערש גוזלות פון מטבעות. פרעגט יעצט די גמרא ווער האט געענטפערט די תירוץ, ר' יוחנן ור' אלעזר, ר' יוחנן און ר' אלעזר האבן מסביר געווען די חילוק צווישן גוזלות און מטבעות, אז גוזלות פליען מטבעות נישט, און אויף דעם פרעגט די גמרא ולמה לי לשנויי עלה שאני גוזלות הואיל ועשויין לדדות, פארוואס דארפן די ביידע ענטפערן דעם תירוץ? פארוואס? וואס איז די פראבלעם? ווייל והא איתמר עלה דההיא דרבי יוחנן און רבי אלעזר, ס'טייטש אויף די מחלוקת צווישן רבי און חכמים איז אויך דא א מחלוקת רבי יוחנן און רבי אלעזר, וואס איז בעצם די מחלוקת פון רבי און די חכמים? וואס איז די מחלוקת רבי יוחנן און רבי אלעזר? חד אמר, איינער פון די צוויי ס'טייטש אדער רבי יוחנן אדער רבי אלעזר זאגן אז בשני כיסין מחלוקת, אבל בכיס אחד דברי הכל חולין, ס'טייטש איין מאן דאמר זאגט אז די מחלוקת צווישן רבי און די חכמים, דאס איז ביי צוויי בערזלעך, ס'טייטש נעכטן איז געווען דא צוויי בערזלעך מיט געלט, היינט איז נאר דא איין בערזל, דא זאגט רבי אז די איין בערזל איז טאקע מעשר שני, און די אנדערע בערזל האט מען געטראגן קיין ירושלים, און די חכמים זאגן ניין, א מענטש שיידט נישט אפ מעשר שני געלט, און ממילא אוודאי איז דאס נייע געלט אינגאנצן, אבער ביי איין בערזל, דא זאגט דער מאן דאמר אז רבי איז אויך מודה אז קיינער וועט נישט עפענען א בערזל און ארויסשלעפן האלב די מעשר שני געלט. ס'טייטש ביי איין בערזל איז רבי אויך אוודאי מודה אז טאמער ס'פעלט אין די זעלבע בערזל געלט איז פשט ס'א נייע בערזל מיט נייע געלט רבי איז מודה צו די חכמים ביי איין בערזל אז מ'זאגט דאס איז חולין'דיגע געלט אזוי זאגט איין מאן דאמר אדער רבי יוחנן אדער רבי אלעזר וחד אמר און די אנדערע מאן דאמר זאגט פונקט פארקערט זאגט ער בכיס אחד מחלוקת אבל בשני כיסין דברי הכל מנה מונח ומנה מוטל ס'טייטש די מחלוקת איז טאקע ביי איין בערזל אז וואס רבי זאגט יא ס'דא אזא זאך א מענטש ליידיגט אויס א האלבע בערזל און במילא די האלב וואס איז געבליבן איז אוודאי מעשר שני חכמים זאגן ס'נישטא אזא זאך און ממילא דאס אוודאי א נייע בערזל, אבער ווען ס'לכתחילה געווען צוויי בערזלעך, זאגט די מאן דאמר זענען די חכמים אויכט מודה, אז אוודאי א מענטש האט צוויי בערזלעך וואס אין ביידע ליגן געלט, קען זיין אז ער האט גענומען איינס קיין ירושלים און די אנדערע האט ער געלאזט דא, און ממילא אוודאי חכמים אויכט מודה צו רבי ביי זיי צו ביי צוויי בערזלעך, אז די בערזל וואס איז איבערגעבליבן דא, איז אוודאי מעשר שני'דיג. זאגט יעצט די גמרא אזוי, אזוי האט מען געזען מחלוקת רבי יוחנן רבי אלעזר, זאגט די גמרא בשלמא למאן דאמר בשני כיסין מחלוקת, גאנץ גוט לויט די ערשטע מאן דאמר וואס האט געזאגט די מחלוקת איז ביי צוויי טאשן, אבער ביי איין בערזל איז רבי אויך מודה אז אוודאי איז דער געלט דא חולין'דיג, איז לויט דעם מאן דאמר פארשטיי איך היינו דאיצטריך לשנויי הכא שאני גוזלות הואיל ועשויין לדדות, טייטש אזוי, די גוזלות דא צו וואס איז עס דומה, צו איין בערזל אדער צו צוויי בערזלעך, אוודאי דאס דומה צו צוויי בערזלעך, וואס טייטש, וואס איז די נקודה צוויי בערזלעך, צוויי בערזלעך איז פשט אז איין בערזל איז נישט תלוי אינעם צווייטן, ס'דא אזא זאך א מענטש נעמט איין בערזל איין טאג און ער לאזט איבער א בערזל אינעם לעדל, און די זעלבע זאך, צוויי פייגלעך זענען נישט תלוי איינס אין צווייטן, איין בערזל איז פשט די גאנצע געלט אין די איין בערזל איז איינס תלוי אין צווייטן א מענטש ליידיגט נישט אויס א האלבע בערזל, אבער צוויי בערזלעך איז אפגעשיידט, פונקט ווי טאקע צוויי גוזלות צוויי פייגלעך, און ממילא טאמער מען זאגט טאקע די מחלוקת רבי און די חכמים איז ביי צוויי בערזלעך, אויב אזוי לכאורה קומט אויס אז די זעלבע מחלוקת וואלט געדארפט זיין ביי פייגלעך, וואלט אויסגעקומען אז אונזער משנה גייט כשיטת רבי און דלא כחכמים, קען מען נישט זאגן אזא זאך, ממילא מוז מען טאקע זאגן אז ווי נישט ווי, בערזלעך און פייגלעך זענען אנדערש, ווייל פייגלעך פליען און בערזלעך נישט, אבער אלא למאן דאמר בכיס אחד מחלוקת, אבער לויט די אנדערע מאן דאמר, וואס ער האלט אז די גאנצע מחלוקת רבי און די חכמים איז נאר ביי איין טאשקע, אבל בשני כיסין דברי הכל, מנה מונח ומנה מוטל, אבער ביי צוויי בערזלעך זענען אוודאי די חכמים אויך מודה צו רבי אז מען קען זאגן איינס איז געגאנגען און איינס איז געבליבן, אויב אזוי קומט אויס אז ביי צוויי בערזלעך איז נישטא קיין מחלוקת, און בערזלעך צוויי בערזלעך האבן זיך געשמועסט איז פונקט ווי די גוזלות, קומט אויס אז ביי גוזלות איז אויך נישטא קיין מחלוקת, השתא למה לי לשנויי עלה, הא אמרת בשני כיסין לא פליגי, אויב אזוי וואס דארפסטו מיר ענטפערן אז דא א חילוק צווישן פייגלעך און בערזלעך, פייגלעך איז עשויין לדדות זיי פליען בערזלעך נישט, וואס א חילוק? ביי ביידע נישט דא קיין מחלוקת לויט דעם מאן דאמר, און ביי ביידע איז יעדער מודה אז ס'איז שייך אז איינס זאל אוועקפליען און איינס זאל בלייבן דא, און ממילא וואס האט מען געדארפט האבן די תירוץ פארוואס האט מען געדארפט אז סיי רבי יוחנן און סיי רבי אלעזר זאלן ענטפערן אז הואיל ועשויין לדדות, ענטפערט די גמרא, אמר רב אשי, איז רב אשי מסביר אזוי, האסט נישט גוט פארשטאנען, די מחלוקת ר' יוחנן ר' אלעזר, נאר וואס, הכא בגוזלות מקושרים וכיסין מקושרים עסקינן, וואס טייטש סיי אונזער משנה און סיי די שיטה דא, די מחלוקת צווישן ר' יוחנן ר' אלעזר רעדט זיך אז די צוויי פייגלעך זענען צוגעבינדן, אדער די צוויי בערזלעך זענען צוגעבינדן, ס'טייטש רב אשי טייטשט דא אנדערש אינגאנצן, ביז יעצט האבן אונז פארשטאנען איי די שיטה על כל פנים די איינע פון די שיטות אדער ר' יוחנן אדער ר' אלעזר האבן פארשטאנען די מחלוקת איז בכיס אחד, דארט זאגט רבי אז יא ס'דא אזאך האלב זאל פעלן, חכמים זאגן ס'נישט דא אזא זאך האלבע בערזל זאל פעלן, אבער ביי צוויי כיסין, דארט איז יעדער מודה אז דא אזא זאך האלב זאל פעלן. זאגט יעצט רב אשי ניין, ס'טייטש אזוי, ביי צוויי כיסין איז יעדער מודה, טאקע אזוי ווי מ'האט געזאגט ביז יעצט אז האלב קען פעלן, די זעלבע זאך ביי איין כיס, ביי איין בערזל, איז יעדער מודה, רבי איז אויך מודה, אז ס'נישט דא אזא זאך האלב פעלט. א מענטש לייגט אריין א הונדערט דאלער מעשר שני אין א בערזל, נעמט ער נישט ארויס פופציג, און פופציג לאזט ער דארט, נישט דא אזא זאך, נאר ווי איז די מחלוקת צווישן רבי און די חכמים ווי רב אשי איז מסביר, די מחלוקת איז ביי צוויי בערזלעך, וואס צוויי בערזלעך נארמאל איז יא דא אזאך אז א מענטש זאל נעמען איין בערזל, נאר די צוויי בערזלעך זענען צוגעבינדן, דא איז דא א מחלוקת צווישן רבי און די חכמים, אז וואס? אז רבי זאגט אז סגייט מיר נישט אן זענען צוגעבינדן, סקען זיין זיי האבן זיך אויפגעבינדן, און איינס איז אוועק געגאנגען און די אנדערע געבליבן, חכמים זאגן ניין, סאיז צוגעבינדן די פשט זענען ממש געבינדן סאיז פונקט ווי איין בערזל, ווי איינס גייט גייט די אנדערע במילא אז פעלט דא איינס, איז זיכער אז אלע פעלן און ס'איז נייע געלט דא. דארט איז די מחלוקת. איז ביי פייגלעך דא אויך רעדט זיך אז די גוזלות זענען צוגעבינדן. איי אויב אזוי אויב די גוזלות זענען צוגעבינדן קומט דאך לכאורה אויס אונזער משנה גייט ווי רבי נישט ווי די חכמים, ווייל די משנה זאגט אז ווען ס'איז דא צוויי גוזלות, נעכטן געווען דריי יעצט איז דא צוויי, זאגט מען נישט ס'איז נייע גוזלות. אויף דעם קומט די תירוץ גוזלות מנתחי אהדדי, כיסין לא מנתחי אהדדי, ס'טייטש ווי נישט ווי, די גוזלות זענען עשויין לדדות, זיי טאנצן זיי שפרינגען ארום, און ממילא אפילו האסט צוגעבינדן צוויי גוזלות, איינס קען אוועקפליען, מה שאין כן ביי בערזלעך, דארט האלטן די חכמים ניין, אז בערזלעך טאנצן נישט ארום, בערזלעך פליען נישט ארום, און ממילא ביי בערזלעך זאגן זיי טאקע אז ס'איז צוגעבינדן, איז אוודאי איינס גייט צוזאמען מיטן צווייטן, און אז דו טרעפסט יעצט נאר איינס, מוז מען טאקע זאגן אז דאס איז א נייע, איז דאס איז געווען די תירוץ מען האט געענטפערט אז הואיל ועשויין לדדות, שטימט שוין זייער גוט, און די גמרא איז יעצט מסביר ורבי וואס האלט רבי, רבי זאגט אפילו עס איז צוגעבינדן צוויי בערזלעך זאגט מען אז איינס פעלט די אנדערע געבליבן וויאזוי קען זיין ס'איז דאך געווען צוגעבינדן, אמר לך, רבי זאגט אויך כיסין נמי זימנין דמתעכל קטרייהו, מאכט זיך אמאל אז די שטריק ווערט אויפגעקניפט, מילא א קניפ מיינט נישט אלעס, איז טאקע ביי איין בערזל דארט זאג איך ס'פעלט נישט האלב די געלט, אבער ביי צוויי בערזלעך אפילו עס איז צוגעבינדן קען מען זאגן אז ס'האט זיך אויפגעבינדן, איינס איז געגאנגען און די אנדערע איז געבליבן. פאר דעם זאגט רבי אז ביי די בערזלעך זאגט מען אויכעט אז איינס איז טאקע מעשר שני און די אנדערע פעלט דא.